כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. למעשה איז אזוי, אונז וואוימער דא אין אמעריקע און אונז צאל מיר טעקס פאר די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט און אונז האמער א חשבון אז זיי גייען אונז פראטעקטן ווען אונז ברויכמער. אונז וויל מיר נישט אז די יונייטעד סטעיטס זאל אויסזעהן אזוי ווי די אלע לענדער אין אוגאנדא און יעמען און סיריע און אפילו נישט אזוי ווי אין פאלעסטיין. אונז וויל מיר אז די גאווערמענט זאל אונז פראטעקטן, אונז צאל מיר טעקס פאר דעם און אונז וויל מיר אז זיי זאלן אונז פראטעקטן.

שטייט דא אזוי. בראשון דארף ער באדאנקען ביראת הכבוד תורה הנני מביע בזה מיטב ברכותי קדם המאור הגדול לממשלת התורה והיראה פרי פרי צדיק עצי חיים על ישראל הדרתו הרב הגאון הצדיק אב בית דין סיגוט שליט"א אשר בחכמתו וברוח עצתו הורה לנו הדרך לילך בה לאורך כל הזמן בעצה ותושיה. כ'ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז, נאר כ'מיין ס'איז יענקי בער, ער האט אויכעט געגעבן פאר נחמיה'ן גרויסע הדרכה אז ער זאל זיך נישט אונטערגעבן. עניוועי, נאכדעם שטייט פאר זעקס מענטשן געבט ער א שקויעך, ובשיר וקול תודה אברך קודם מעלת כבוד ידיד השם וידיד כל בית ישראל, הנערץ בכל אפסים, איש.

שקיע ממיטב זמן היקר לעמוד בראש המערכה, הושיע משופטי נפשי, בעזרת השם יתברך. דער דריטער איז יהודה אתה יודוך אחיך, הלוא הוא ידידי עוז שר הפודה שבויים איש החסד המפורסם הנודע לשבח בכל בית יהודה הנגיד ר' יודל ליכטנשטיין השם יאריך ימיו ושנותיו, ניו יארק פאליס דעפארטמענט ליעזאן.

ברך ישלם שכרו לטובה רוב נחת דקדושה אצל כל יוצאי חלציו. האמער דא אזוי, משה פרידמאן בן ציון שיע יאקאבאוויטש, יודל ליכטנשטיין, משה דוד נידערמאן, שלום דייטש, און משה וואלף קליין. אחרון אחרון חביב לכבוד ר' שיע הערשל פרידמאן, דאס איז דער זון פון משה פרידמאן, על כל הטוב והחסד שעשה עמדי זה הרבה שנים בפרט אשר הגדיל לעשות עמו במשך שנים אחרונות אשר היה הסעד והתומך לסמוך עליו בכל

קודם זעמער געוואויר געווארן אז די חברה זענען אין דעם לאו סיסטעם פאר ס'איז א מורא'דיגע שאנדע, ווייל אונז פארלאנג מיר יעצט אז אונז וויל מיר אדער באהארע זאל אריין קומען דא אין דעם קעיס, אדער לארעדע לינטש, אדער ווער ס'האט איבער גענומען איר פלאץ, אונז קען מיר דאס נישט צולאזן, ווייל וואס אונז לייען מיר דא פון איד איז אז ס'איז דא אפאר גענגסטערס כלבים רשעים וואס זיי מאניפולירן דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס. דזשעק באש איז א שותף מיט מייזעלס געווען פאר זיי האבן פארקויפט שילד לעב, און כ'האב געזען אויף די עמטליכע דאקומענטס אז אין טאג ווען טאמפסאן איז געווארן עלעקטעד, האט ער אריינגעשיקט, האבן זיי אים געגעבן פֿארטי נײַן טאוזענט דאלער, און נאכדעם איז ער ארויפגעשפרינגען, שלעזינגער האט געגעבן נאך צוואַנציק און נאך, בקיצור ארויפגעקומען אויף ניינטי סיקס טאוזענט דאלער, ס'הייסט ניינטי סיקס טאוזענט דאלער אז מען האט, קען מען טון וואס מען וויל, יעצט איך גיי אויכעט מאכן א מורא'דיגן יוטוב און איך גיי פרעגן א שאלה, טאמפסאן איז א שווארצער? מען האט אויסגעשאסן אן אויג פאר מיסטער פעטערסאן א שווארצער. ווער האט עס געטוהן? יאסעלע פריד. און מען האט אים ארויסגעלאזט. איך פארשטיי נישט. די שווארצע ברידער בא דיר איז נישט אזוי וויכטיג ווי די פאר גרינע דאלארן פון די סאטמארע מענטשן. און טאמער טאקע איז די געלט וויכטיגער דארף מען דאס אפשטעלן. אונז וועמיר מוזן גיין נעמען די אלע. עקטיוויסטס וואס זיי טוען פאר די שווארצע. און אויך. ציוויל רייט לידערס מיט אלעם, אונז מוז מיר זיי דאס פרעגן, זיי זאלן אונז מסביר זיין פארוואס דער איד האט געקענט באפרייען א מענטש, נישט דא קיינער דא וואס האט געפּעסט לאו סקול, ס'איז קיינער דא נישט קיין לויער, און וויאזוי מ'האט געקענט באפרייען דעם מענטש, דאס מוז זיך אפשטעלן, אונז צאל מיר טעקס פאר די יו עס גאווערמענט, אונז צאל מיר נישט טעקס פאר משה פרידמאן, דער רוצח האט געדארפט גיין בלייבן דארטן אין סאנט ערגעץ אין סיגוט אין מארמאר. שוין סאו ברויך מען אים דא נישט האבן יעצט. משה וואלף קליין איז געווען א חלק פון באפרייען. משה וואלף קליין האט גענומען א קראנק מיידל און ער האט איר געטאטשט אין די קאר. ער האט מיר מודה געווען איך האב אלעס אויף טעיפ. ער זאגט מיר אז ס'בטעות איז געפאלן איר זיין טעלעפאן צווישן אירע פיס האט ער זי דארט אנגעכאפט. ס'איז א קראנק מיידל ער ארבעט. פאר א שפיטאל און דארט איז דא א ווארד א מענטל ווארד און ער איז געגאנגען ער האט ארויס גענומען א מיידל און ער איז געגאנגען מיט איר מאכן זנות ער איז געזעסן אין זיין קאר און ער האט צו מיר געוויינט ער'ט געבן מיין זון א גוטן דזשאב ער וועט ער וועט האב איך געזאגט איך ברויך נישט קיין דזשאב פון דיר איך ברויך גארנישט איך דארף סזאל ארויס קומען נאכדעם האט ער אמאל געהאט צו טון מיט בן בארבערס א סעקרעטערי עפעס מען האט געסטראשעט מען געוואלט עקסטארטן געלט ער האט זיך ארויף געשטעלט אויפן טיש ערשט גייט שלאגן האט מען אים איינגעזעצט יענעם איינגעזעצט און נאכדעם זענען זיי ביידע ארויס געוואקט. און דאס קען נישט אנהאלטן אזוי, דעמאלט זעמיר אונז פונקט אזוי ווי אין פאקיסטאן אדער אין סיריע, איט קען נאט ווארק לייק דיס, איך האב הנאה אז מ'האט עס אריין געשטעלט אפישעלי, עס גייט יעצט אריין איבעראל ווי ס'דארף גיין, מ'עט זעהן ווער פון די גאווערמענט וועט זיך ארויף כאפן אויף דעם, און מ'עט זעהן ווער פון די צייטונגן וועט זיך ארויף כאפן, מאשע טאמער זכיה אז דער איד גייט ווערן עדווערטייזט אין אלע גויאישע צייטונגן, ווי קען נאט ליוו לייק דיס, דאס איז קלאר. ווען מ'האט גענומען דעם שניצלער געגאסן אויף מיר בליטש, זאגט מען נו, ס'א איד מיט א איד זאלן זיי ביידע זיך שטעלן אויפן קאפ. דא רעדט מען פון א שווארצן וואס מ'האט אים אויסגעהאקט אן אויג. יעצט ווען שניצלער האט געגאסן בליטש, האט דער לויער געשריגן אז ער האט, ס'פעלט דאך אים גארנישט, נישט וואס ער האט געזען ביים מעדיקל רעקארד. קודם האט ער געזאגט דאס איז עס פארקויפן ליגן. למעשה האט מען עס אנגענומען און מ'האט אים ארויסגעלאזט. אבער למעשה, דער פעטערסאן איז געבליבן בלינד פאר לעבן, אויף איין אויג אכל פנים. וואטס גאוינג אן היער? האלט מען אונז שוין דארטן ווי די אראבער האלטן? אונז האלט מיר אזוי ווי די אייסעס? אמעריקע זארגט זיך די אייסעס קערן איבער דעם לאנד מיט יענעם לאנד? העי! ביי אונז אין וויליאמסבורג גייט די זעלבע פארברעכן, ביי אונז אין בארא פארק גייט די זעלבע פארברעכן, אין מאנסי די זעלבע פארברעכן, און אין מאנרא די זעלבע פארברעכן, און איבעראל ווי אידן וואוינען די זעלבע פארברעכן. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, אונז האב מיר אריינגעשטעלט טאמפסאן, און למעשה איז ער נאך אסאך ארגער ווי טשארלס היינס, אונז בענקט מען זיך שוין צוריק נאך טשארלס היינס. ער האט זיך נישט געטרויט צו טון אזוי, ער האט אויך געוואוסט ווי ער קען און ווי ער קען נישט, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא גייט פאר, אונז טוהן מיר יעצט אפיעלן צו די יו עס דעפארטמענט אוו דזשאסטיס, מיסטער פריט בהארה, דער וואס האט זיך נישט געלאזט, ס'איז געווען דער לעמעריק נעלסאן, דער וואס האט געהארגעט נעבעך דעם יענקל ראזענבוים, בקיצור מ'האט אים איינמאל באפרייט, נאכאמאל באפרייט, איז אריין געקומען די יו עס דעפארטמענט אוו דזשאסטיס און זיי האבן אים געטראפן גילטי, מ'האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט צוגענומען יענעמ'ס סיוויל רייט. יעצט, אונז טוהמער יעצט אפיעלן אונז וויל מיר די זעלבע זאך, אונז קעמער מער נישט צוקוקן וויאזוי אלע קעיסעס גייען דא ממש אונטערן טיש אן א שום דרך ארץ, ליאו האט צוגעזאגט פאר טאמסאן דאס איז דער זון פון מוישען אז אלע נוירסינג האומס זאלן וואוטן וואס ער וועט הייסן ווייל זיי קאנטראלן די אלע מענטשן, און סאיז דא איינער וואס האט עס געהערט און ער זאגט ער איז מסכים עס צו טעסטיפייען, און דאס איז וואס דא איז געווארן, סאיז געווארן דא א פאוער קאראפשן פון געלט און פון וואוט. יעצט דער בהארה האט געסעיווט פאר די גאווערמענט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, ער האט געבאסטעד די וואל סטריט סקענדעל וואס איז געווען אינסייד טרעידינגס, ער האט אויך געשטעלט סיטי בענק אויפן פלאץ, זיי האבן געוואלט דיפראודן די גאווערמענט מיט שלעכטע לאונס פאר א הונדרעט און פיפטי עיט מיליאנס אוו דאלערס, זיי מוזן אלעס צוריק באצאלן, ער איז געווען אינוואלווד מיט די מעידאף פאנצי סקים און מיט די דזשעי פי מארגען קעיס, וואן פוינט סעווען ביליאן דאלערס. ער האט געסאוט בענק אוו אמעריקע פאר איין ביליאן דאלער, ער האט געסאוט טאיאטע פאר וואן פוינט טו ביליאן דאלערס, און ער האט אסאך פון די פאבליק קאראפשענס אפגעשטעלט. ער האט אפגעשטעלט א ניו יארק סטעיט סענעטער מאלקאם סמיט, ער האט זיך פארלייגט יעצט מען זאל צוריק עפענען וואס ענדרו קאומא האט צוגעמאכט, די מארלאנד קאמישען, דאס איז פאר צו אינוועסטיגעיטן דוב הייקינד מיט אזעלכע גנבים, ער איז געווען דער וואס האט אראפגעברענגט שעלדען סילווער, ער האט אויך אראפגעברענגט סקעלא, יעצט אונז האמיר גרויס מיטלייד מיט די גאווערמענט א יעדער האט זיך געוואלט בא'גנב'ענען מיט אזויפיל מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס און אונז זעמיר זייער צופרידען אז מען האט עס נישט געקענט, צו גנב'ענען, אבער למעשה עפטער אלל סעד ענד דאן, ביי אונז גנב'עט מען צו אונזערע קינדער, מען גנב'עט צו אונזערע רעכטן, מען קען גיסן בליטש אויף יעדן, מען קען טוהן וואס מען וויל, און ווער באפרייט עס? זיבן מענטשן וואס זיי געהערן אין דעם לאו סיסטעם, וואס זיי זענען די גרעסטע פראפעסארס, ס'איז א שעים! יעצט איך וויל זאגן, שעלדן סילווער איז א גרויסע בהמה געווען, וואס איז ער געלאפן דארט נעמען גרויסע לאיערס פאר מיליאנס אוו דאלערס, האט ער געקענט נעמען משה פרידמאן, בנציון, שייע יאקאבאוויטש, יידל ליכטנשטיין, משה דוד נידערמאן, שלום דייטש, און משה וואלף קליין און שי הערשל פרידמאן וואס איז ער געגאנגען אויסגעבן געלט פאר לויערס, די וואלטן דאך עס געטון אומזינסט פאר א שקויעך אונעם איד. און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, הינדי קאהן דו ביסט דאך זייער גוט מיט משה דוד נידערמאן, פארוואס קען דיר משה דוד נידערמאן נישט באווייזן אזא זאך, נאר וואס ער מאכט א חשבון פון דיין ארעמקייט צו פון נחמיה'ס ארעמקייט פון דעם וועט ער גארנישט האבן, אבער אז ער וועט באפרייען דעם יאסל פריד וועט ער האבן דערפון עפעס, ווייל ער איז א יונגער מענטש און ער קען זיך ווייטער שלאגן, איז וועט מען האבן א שלעגער. און דער ברך משה איז געווארן דער וואס האט מען אים אויך גענומען די אלע פאר גוטע שלעגערס און מען האט מיט יעדן זיך געשלאגן מ'איז אריין געגאנגען אויף בעלזא פרעה סטריט מ'האט צו די שיל איבער געקערט מ'האט געטוהן מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט אין קלויזענבורג האט מען צובראכן די שיל האבן זיך געשריבן לעילי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב איז געווען איין נארמאלער אשכול ער האט געשיקט דאס געלט מ'זאל עס פיקסן. אבער דאס איז א וועג, אונז זעמער טאקע אונטערגעווארפן אונטער זעקס זיבן שקצים, אויף דעם צאלן מיר אונז טעקס אין אמעריקע, אויף דעם דארף מיר אונז וואוינען אין אמעריקע, ווען מיר וואוינמיר אין פאקיסטאן קויפן מיר אלע מאשין גאנס, און מען נעמט און שלאגט זיך מיט מאשין גאנס, יענער שלאגט זיך מיט דיר, ער באגראבט דיך ווייל ער האט אפאר טאלער מיט א בלאק וואוט, און אונז מוז מיר זיצן איינגעלייגט. אונזערע קינדער זענען אויף הפקר, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, און דאס גייט אריינשלעפן די אלע קעיסעס וואס מיסטער טאמפסאן האט באפרייט מענטשן מיט סווידהארט דיעלס גייט צוריק אריינברענגען אלעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, על כל פנים אונז גייען מיר ארבעטן אויף דעם ווייל דאס קען אזוי נישט אנגיין, קיינער נישט באלעבאס נישט אויף אונז נישט אויף אונזערע קינדער וויאזוי האבן די מצריים געשריגן? מצריים האבן געשריגן מה דאך אז אויף ענק האמיר אונז געהאט א שליטה, האמיר דאך אויף ענקערע ווייבער זיכער געהאט א שליטה. דער אייבערשטער האט געזאגט ניין, משפחת החנוכי הפלואי יוד קעי דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט זיין נאמען, אונז זעמער דא פונקט אזוי ווי אין מצרים, זיי האבן א שליטה אויף אונז און אויף אונזערע ווייבער און אויף אונזערע קינדער, און אויף וועמען מען וויל האבן זיי א שליטה. און אונז האמיר ברוך השם געפייט, מען האט אין מאנסי געמאכט גרויס פראגרעס, מען האט געמאכט פראגרעס וועגן טשיילד פראטעקשאן, ס'איז נישט וואס ס'דארף צו זיין אבער ס'פארט, אונז וויל מען אז אונז זאל מען קריגן אלע אפוינטמענט, די מיסטער באהארא אדער ווער ס'נעמט קער פון די פעדערל לעוועל אויף די אלע קאראפשענס וואס ס'גייט פאר אין די געגענט און אונז וויל מיר זיך מיט זיי אראפזעצן. אונז זעמיר טעקס פעיערס אונז האמיר דעם רעכט זיך אראפצוזעצן. אונז האמיר גענוג סטאריס זיי איבערצוווייזן אז די קאראפשען איז מורא'דיג און אונז האפמיר צו קריגן יעצט אלע צייטונגען אויך צו די מידיע אינטערוויוס. דאס וועט מער נישט אנגיין. יעצט איז דאך א גאות פון קראץ מיך מיט ניו יער, כ'האב אמאל מסביר געווען פאר א גוי וואסערע א בהמה זיי זענען, אז די מאכסט דיר אן אפגאט מאך כאטש עפעס א פערסענאלעטי, זענען זיי געאנגען גענומען א ממזר'ל וואס מען ווייסט נישט ווער דער טאטע איז, די מאמע ווייסט מען זי איז געווען א אידישע, אזא משוגענעם אפגאט נעמט עטס, טעיק א ריעל מעקארטער מעקגרעגער מיט א בעקגראונד פון פעמילי, די זעלבע אויכעט, אונז וועט מען אריינווארפן מיט די גרעסטע שמוץ מושא טעראריסט. דאוואסא מאסטער. יאסעלע פריד, א רוצח? מיט די אלע רוצחים וועט מען אונז און מיט אונז נעמען די חברה זאלן אונז פירן? ניין ניין ניין ניין ניין די מצרים דאס וואס מען האט אונז געשיקט אין מצרים אין גלות דאס איז שוין פאריבער דאס איז א פארגאנגענהייט יעצט זעמער אין גלות אין אמעריקע אונז זעמער זיך נישט מחויב צו לאזן פון קיינעם און וועמער ווייטער אנדרייען די שטאט ביז עווענטשעלי ס'עט ערגעץ ארויסקנאקן זייער ביטערליך ווען מען האט באפרייט דעם יענקל ראזענבוים'ס רוצח. צוויי מאל האט יעדער געזאגט ב"ה וואס גייט מען נאך ווייטער, זיין ברודער איז א לויער, איז געקומען פון אויסלאנד, און ער האט געזאגט יעצט וועל איך אים משפט'ן אויף ציוויל רייטס, ווייל ער האט געוואוסט ציוויל רייטס גייט עס צו די פעדערל, די קאראפשען וואס דא גייט פאר מוז צוקומען צו די פעדערל, טייטש אזוי, זיי ווייסן שוין וואס דא גייט פאר, לאז זיי זעהן וואס איז געשעהן אין מאנסי מיט דעם סקול באורד, זיי זעהן אלעס, זיי ווייסן שוין, מען דארף נאר האבן א פוש אז זיי זאלן זאגן אונז וויל מיר עפענען די קעיסעס, אזוי ווי זיי האבן אנגעהויבן צו עפענען ביי טשארלס היינס עטליכע קעיסעס. און דיר נחמיה, דיר זאָג איך נאָכאַמאָל, ביסט געווען אַ גרויסע בהמה, דו האָסט דיך געלאָזט פון יעקב בערן מ'זאָל דיך פאַרפירן, ווייל ער האָט געקענט באַשטיין אַז סאַטמאַר זאָל נישט האָבן קיין ליגעל ליענס אויף זיי, קיין לאָ-סוטס און כדומה, האָט ער געזאָגט דיר זיי נישט מודה. עניוועי, מען קען מאַכן די זעלבע לאָ-סוט צי מען האָט דיך איינגעזעצט ווייל דו האָסט מודה געווען צי נישט, ס'איז די סעים טינג. און איך זאָג דיר נאָכאַמאָל, נעם אַ לויער. און האנדל אויך מיט די פעדערל, זאג דו ווילסט זינגען זמירות, דו וועסט אלעס פארציילן ווער עס איז געווען אינוואלווד אין די אלע שייגעצערייען און ווי אזוי מען האט געטרענספערט געלט, אלעס וואס דו ווייסט זאלסטו פארציילן, אבער נאר דעם אמת. און איך האב שוין געבעטן סאטמאר אפאר מאל, ווילסט מאכן א מי שברך פאר די גאנצע הילף וואס מען העלפט צו, מאך עס אין בית מדרש שטילערהייט, איינמאל אז דו דרוקסט עס אין אן אפיציעלן צייטונג גייען עס. אלע צייטונגען נאכשרייבן וואטש ענד סי, מען גייט עס איבערטייטשן אויף ענגליש און מען גייט ענק אויסלערנען, אונז וויל מען נישט זיין אין גלות ביי די אידן. אונז טוה מיר עמטליך זאגן אונז וויל מען נישט זיין ביי ענק אין גלות. און געווענטליך נאך אזאלכע גרויסע נצחונות הייבן די גענגסטערס אן זיך צו שארפן די מעסערס און אונז גיימיר דאס נישט צולאזן. נאו וועי! ס'עט דויערן צייט, ס'מוז צוקומען צו די פעדערל גאווערמענט. שוין, זייטס געזונט ס'עט נאך קומען מער במשך די וואך. דאס איז נאר אן עמורדזשענסי.